דער רבי ריי"צ, פריערדיגער רבי, דערציילט אין איינע פון זיינע פארברענגענס פון שבת בראשית, א סיפור וואס מען דערציילט, דער צמח צדק האט אמאל געהערט פון ר' פנחס רייזעס, אז ר' פנחס רייזעס איז געווען פון די ערשטע חסידים פון די חסידים הראשונים פון דעם אלטן רעבן, כידוע ר' פנחס רייזעס איז געקומען פון א ליטווישע משפחה, זיין טאטע איז געווען א חשוב'ער רב פון די גרעסערע רבנים אין שקלאוו, רבי הענעך שקלאווער, און ר' פנחס איז נתקרב געווארן צום אלטן רעבן, עס איז פאראן דער אריכות הסיפור. און ער איז געווען פון די חוזרים, פון די וואס פלעגן חזר'ן די מיימארים און פארשרייבן זיי, וואס ס'איז פאראן אסאך פון די מיימארים פונעם אלטן רעבן וואס ער איז דער וואס האט זיי פארשריבן. איז געווען פון די גדולי החסידים פון דעם אלטן רעבן האט ער דערציילט צו דעם צמח צדק אז אמאל אין די ערשטע יארן איז געווען שבת בראשית און דער אלטער רעבע האט געלייענט די סדרה כידוע דער אלטער רעבע איז געווען א בעל קורא ער פלעגט ליינען די סדרה, וואס ס'איז דא כמה וכמה סיפורים פון דעם אופן הקריאה וואס איז געווען גאר ספעציעל, ווי דער אלטער רבי פלעגט זינגען די טעמים, און כמה וכמה סיפורים וואס מען דערציילט בנוגע דעם אלטן רבינ'ס קריאת התורה. מ'האט פארגעשטעלט ווי ער איז געווען פארדעקט מיט'ן טלית איבער די אויגן, און דער אופן ווי אזוי ער האט געליינט. וואס איז געווען דער אנפאנג פון די סדרה פרשת בראשית, ער האט אנגעהויבן ליינען די ווערטער בראשית ברא אלוקים, און ער איז אריינגעפאלן אין א דביקות, ער האט זיך פארוויקלט מיטן טלית, און די קאפ איז ביי אים אראפגעפאלן איבער דעם ספר תורה פאר א משך זמן רב, און נאך דעם משך זמן איז ער אויפגעשטאנען פון די דביקות און ער האט ממשיך געווען את השמים ואת הארץ. האט אויף דער רוף געזאגט דער צמח צדק, דאס האט דערציילט ר' פנחס רייזעס צו דעם צמח צדק, האט דער צמח צדק געזאגט אז זיכער דער זיידע, גערעדט וועגן דעם אלטן רעבן, האט יעמאלט זיך מתבונן געווען אין די תורת הבעל שם טוב אויף דעם פסוק. וואס איז דער תורת הבעל שם טוב אויף דעם פסוק? האט ער געזאגט א נקודה פון תורת הבעל שם טוב אז בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, דער בעל שם טוב געטייטשט אז בראשית וואס איז דער אנפאנג, וואס איז די התחלה אין עבודת האדם אין עבודת השם, איז ברא ברא האט ער געטייטשט מלשון גילוי, ס'איז דא אין די טייטש ברא ווי מ'וועט באלד מסביר זיין באריכות, איז איינע פון די טייטשן וואס מען געפינט אז ברא איז מלשון גילוי, מגלה זיין, און ברא אלוקים מען דארף מגלה זיין די כוונה פון שם אלוקים, מגלה זיין די כוונה פון דעם העלם והסתר פון שם אלוקים. איז בראשית, וואס איז די ראשית העבודה? אויף מגלה זיין ברא אלוקים, מגלה זיין די פנימיות פון שם אלוקים, און ווי אזוי איז מען דאס מגלה? דורך את השמים ואת הארץ, דורך דעם וואס א איד איז זיך מתבונן אין דעם ענין פון את השמים ואת הארץ, אז מען קוקט זיך צו אין נבראים שבארץ, נבראים שבשמים, אין די ענינים פון בריאת העולם, איז דורך דעם שמים וארץ קען מען דערגרייכן צו פארשטיין און דערהערן וואס איז די כוונה פנימית פון שם אלוקים. און דאס האט ביי דעם אלטן רעבן גע'פועל'ט א גרויסע דביקות. וויבאלד אז מ'שטייט דאך אין שבת בראשית, וואס איז דאך ידוע די פתגם, אנעים ניט נאך פון די רבותינו נשיאינו פון די פון דעם פתגם הידוע וואס מ'דערציילט פון דעם צמח צדק וואס ער האט געזאגט אז ווי מען שטעלט זיך אוועק שבת בראשית אזוי גייט א גאנצע יאר פאר דערויף איז נאך דא אויכעט דער פתגם וואס ס'ברענגט זיך פון דעם אלטן רעבן וואס ער האט געזאגט אז די הארה פון שבת בראשית שיינט לייכט אריין אין אלע שבתים פון גאנץ יאר, און נאך פאר דערויף איז אויכעט פאראן א תורה פון דעם בעל שם טוב וואס ער האט געזאגט אז פון דעם אור פון שבת בראשית איז מאיר אין די אלע טעג פון די גאנצע יאר, ספעציעל אין די טעג וואס איז פאראן ספעציעלע טעג וואס יעדער מענטש האט זיך במשך די יאר האט ער די ימים וואס זענען ספעציעלע טעג טעג פון פון שמחה, טעג פון בר מצוה, פון ברית'ן, פון חתונות, וכיוצא בזה, אדער בכלל די ימים מיוחדים, אלע באקומען חיות פון דעם בראשית פון שבת בראשית. וואס דא זעט מען אז מיר זענען מקבל געווען פון רבותינו נשיאינו עניינים נעלים ביותר בנוגע שבת בראשית. און ווי ער זאגט דארטן טאקע אין יענע שיחה, אז שבת בראשית ביי חסידים האט מען שטארק פארבראכט, דאס איז געווען ווייל שבת בראשית איז משפיע על כל השנה כולה, און ווי מיר האבן געזאגט דעם פתגם פון דעם צמח צדק אז ווי א איד שטעלט זיך אין שבת בראשית אט אזוי גייט א גאנצע יאר. מיר איבער חזר'ן דא איצטער דריי ביאורים דריי נקודות פון תורת הבעל שם טוב אויפן פסוק בראשית, וואס זיי זענען דריי עניינים אין עבודה וואס גיט אונז כח פאר א גאנצע יאר, ווארום דער ווארט איז דאך אז מ'איז זיך מתבונן, כדי אז דער מענטש זאל באקומען כח אויף א גאנצע יאר, דארף מען זיך מתבונן זיין אין אט דעם ענין גופא, זיך מתבונן זיין אינעם ענין פון שבת בראשית, און דורך דעם באקומט מען כוחות על כל השנה כולה. און דאס איז בכלל שטענדיג, בפרט אין דעם זמן וואס מיר געפינען זיך איצט אויף אן עת צרה היא ליעקב, און זיכער אז ממנה יוושע, איז דאך א זמן וואס מען דארף באקומען חיות און כוחות און בטחון, וואס דאס באקומען מיר דורך דעם וואס מיר זיך אריינטראכטן אין אט די ענינים וואס דער בעל שם טוב האט אונז מגלה געווען, וואס דאס וועט אונז געבן די כוחות אין די טעג, אין די שווערע טעג, וואס החשך יכסה ארץ וערפל לאומים, בשעת מ'וועט זיך אריינטראכטן און זיך מתבונן זיין אין דאס וואס דער הייליגער בעל שם טוב האט אונז מגלה געווען, אט דאס וועט געבן יעדן איינעם פון אונז די כוחות און דעם בטחון און די אמונה אויף קענען שטיין שטארק און קענען זען דעם די ליכטיגקייט וואס אם ירצה השם וועט נתגלה ווערן אז מתוך החשך אז ממנה יוושע פון אט דעם חשך זאל קומען די אמת'ע ליכטיגקייט, און די ליכטיגקייט וואס מיר אלע ווארטן, דעם קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח, פון די גאולה האמיתית והשלימה. איז אז מען גיט א קוק אויפן דעם ווארט בראשית ברא אלוקים, אין דעם ווארט ברא איז דא דריי טייטשן, דער פשוט'ער טייטש ברא מיינט באשאפן, און ווי דער רמבן שרייבט אין זיין ערשטן פירוש אין התחלת התורה אין פרשת בראשית, אין אצלנו, בהוצאה בלשון הקודש, הוצאת היש מאין, אלא לשון ברא, אזוי שרייבט דער רמבן, דאס הייסט אז אין לשון הקודש, דער ווארט, דער אויסשפראך, וואס מען קען געפינען אויף א זאך וואס איז געקומען יש מאין, וואס איז גאנצן נישט געווען קיין שום מציאות און ס'איז געווארן א נייע מציאות, איז וועלכע ווארט נוצן מיר, וועלכע ווארט וואס מיר ווי דער לשון הקודש, דאס איז ברא, באשאפונג, א נייע באשאפונג וואס איז געקומען מאין ואפס המוחלט און ס'איז געווארן א יש. און דאס איז דער ערשטער טייטש אין ברא, דאס איז פירוש הפשוט אינעם פסוק. דערנאך איז דא דער צווייטער טייטש ווי מיר האבן גערעדט פריערט פון דעם בעל שם טוב'ס תורה ווי דער אלטער רבי האט דאס אויף ווי מיר געזען דעם סיפור פון דעם אלטן רבי'ן אין דעם אין דעם אין דעם שבת בראשית אז ברא האט אין זיך נאך א עומק נאך א טייטש ברא איז אויכעט מלשון גילוי ווי מען ברענגט אויף דעם די משנה אין חולין וואס די משנה זאגט שמא הבריא, און רש"י זאגט שמא הבריא ניקב ויצא לחוץ, דארט רעדט זיך וועגן טריפות, און דינים וואס פארבונדן מיט טריפות, אבר וואס איז ארויסגעגאנגען, אז ס'איז געווארן א לעכעלע, א נקב, און ס'איז און ס'איז ארויסגעגאנגען אינדרויסן אדער פון די ביינער, וכיוצא בזה, דער לשון איז שמא הבריא, און דער טייטש הבריא איז ניקב ויצא לחוץ. הייסט דאס אז דער ווארט פון ברא איז אויכעט א לשון פון גילוי, דערנאך איז דא א דריטע טייטש פון דעם ווארט ברא, און דאס איז מלשון בריאות, געזונט, מאכן געזונט. וואס אויף די אלע דריי פירושים איז דא ביאורים פון תורת הבעל שם טוב, וואס זענען דריי יסודות אין תורת החסידות און תורת הבעל שם טוב, וואס בשעת מען איז זיך מתבונן אין אט די דריי עניינים, איז באקומט מען פון דעם כוחות, ספעציעל אין די שווערע מאמענטן וואס אידן געפינען זיך, אויף קענען זיך מתחזק זיין אין די אמונה און אין די בטחון אין דעם הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אז מיר וועלן זען בקרוב ממש ממש די ליכטיגקייט פון דעם, די אלע ניסים ונפלאות וואס דער אייבערשטער וועט אונז באווייזן יעדן איינעם. איז אז מען גיט א קוק אין תורת הבעל שם טוב אנהייב מיטן פירוש הפשוט פון ברא באשאפונג, וואס איז דער ענין פון בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ? האט דער בעל שם טוב מגלה געווען, ווי עס ברענגט זיך אראפ אין תניא, אין שער היחוד והאמונה, וואס ער ברענגט גלייך אין אנהויב שער היחוד והאמונה בשם הבעל שם טוב, אויפן פסוק לעולם השם דברך ניצב בשמים, אז דער אייבישטער זאגט אז דאס איז דער חידוש פון בעל שם טוב איז מסביר אז די בריאת העולם דאס וואס מען זאגט בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ איז דאס נישט א זאך וואס איז געווען א איין און איינציגע מאל א מיט 5000 מיט 700 און כך וכך 80 יאר וואס דעמאלט איז געווען דער עניין פון בריאת העולם און דאס איז דאן פון יעמאלט די וועלט שטייט און דער אייבישטער איז מער נישט וואס ער גיט אויס חיות און ער איז מנהיג, נאר ווי דער בעל שם טוב האט מגלה געווען מיוסד אויפן מדרש, אז דברך הוויה ניצב בשמים אז דער דבר הוויה דעם אייבערשטנ'ס דיבור, דער ויאמר אלוקים יהי אור יהי רקיע יהי' מאורות, די בריאת העולם איז א זאך וואס האלט זיך אין איין איבערחזר'ן בכל רגע ורגע מחדש, אז דער אייבערשטער באשאפט די וועלט אין יעדע רגע. וואס דאס איז דער טייטש פון דער פירוש הפשוט מיטן עומק פון תורת הבעל שם טוב אז בראשית ברא אז דער אייבערשטער ער מיט זיין כח האין סוף איז ער איז ברא ער באשאפט און ער באשאפט בכל רגע ורגע יש מאין וואס דאס איז מוכרח פון דעם עצם ענין פון יש מאין ווי דער אלטער רבי איז מבאיר אין תניא און דאס אז די התהוות די באשאפונג פון דער וועלט איז נישט א איינמאליגע זאך נאר דאס ווערט אין יעדע בכל רגע ורגע נתחדש בכל מאין ויש מאין ליש איז דאס פארשטאנדיג פון דעם עצם ענין בשעת מען טראכט זיך אריין וואס דאס איז התהוות בשעת דו פארשטייסט ווי דער רמב"ן זאגט אז די וועלט איז באשאפן געווארן יש מאין ואפס המוחלט דאס הייסט אז א פאר די התהוות איז אינגאנצן נישט געווען קיין וועלט דאס הייסט אז ס'איז געווען אינגאנצן מופרך יעדע זאך וואס דאס איז נישט געטליכקייט יא, בלשון הידוע אין חסידות אלוקות בפשיטות, פאר בריאת העולמות, געטליכקייט איז די אמת'ע פאראנענקייט, איין און איינציגע פאראנענקייט, און ס'איז נישט פאראן קיין שום פאראנענקייט, און ס'איז אפילו נישט שייך זאל זיין קיין שום פאראנענקייט, חוץ פונעם אייבערשטן אין עוד מלבדו נישט שייך קיין שום זאך. און דא איז נתחדש געווארן א מציאות פון א וועלט, איז דאס א ענין וואס איז אינגאנצן מופרך, ס'איז אינגאנצן אפגעפרעגט. און דאס וואס זי ווערט, ווייל דאס איז א חידוש, ווער קען דאס מחדש זיין? דער איינציגער, וואס קען מאכן אז פון אין פון גארנישט זאל ווערן א זאך, דאס קען אבער א נברא קען דאס נישט מאכן. א באשאפונג וואס אליין א באשאפענע זאך קען נישט באשאפן קיין דבר חדש יש מאין. דאס איז מער נישט דער אייבישטער אליין און דער לשון הידוע וואס דער אלטער רבי ברענגט אין תניא מהותו ועצמותו שמציאותו מעצמותו ואין לו עילה וסיבה שקדמה לו חס ושלום. דער אייבישטער אליין ער איז מער נישט דער איינציגער וואס ער קען פון אין מאכן א יש. און וויבאלד די התהוות איז א חידוש, דאס הייסט אז עס איז א דבר מופרך, איז דאך עס מופרך בכל רגע ורגע. ס'איז נישט דער פשט אז נאכדעם וואס ס'איז געווארן איז איצטער דאס שוין פארשטאנדיג. ס'איז נישט פארשטאנדיג. נאך אלץ איצטער דארף עס נישט זיין. בעצם א זאך וואס איז מחודש, איז דאס מחודש בעצם אין אן אופן אז בכל רגע ורגע איז דאס מחודש. אין אנדערע ווערטער איז אז בכל רגע ורגע איז נרגש אז בעצם איז גארנישטא קיין שום זאך חוץ פונעם אייבערשטן אליין. און ער, וואס ער איז דער כל יכול איז בא איז ער מחדש ער איז דער יוצר בראשית ער איז דער וואס בכוחו מיט זיין מיט זיין כח האין סוף איז ער מחדש בכל רגע ורגע בטובו מחדש ער מאכט אויף די התהוות יש מאין און וויבאלד דאס איז תלוי בטובו הגדול איז דער בטובו הגדול שטייט בכל רגע ורגע און מאכט אויף די וועלט יש מאין וואס דאס איז די התבוננות אין בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ אין דעם פשוט'ן זין דעם פירוש הפשוט אז דער אייבערשטער איז דער באשאפער באשעפער וואס באשאפט בכל רגע ורגע די וועלט איז בשעת א איד איז זיך מתבונן אין אט א דעם עניין מיט דעם עומק פון תורת הבעל שם טוב אט דאס מאכט דאך א מענטש ער זאל האבן מנוחת הגוף, מנוחת הנפש, דאס גיט א אידן דעם גרעסטן שטארקייט אויף קענען גיין אין דער וועלט נאך נאך די ימים טובים פון חודש תשרי. אין חודש תשרי בכללות איז דאך א איד אפגעזונדערט פון דער וועלט. אין ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, חג הסוכות, שמחת תורה, שטייט א איד אין א מצב וואס ער איז אינגאנצן נישט פארבונדן מיט עולם הזה, ער איז אין שול, ער דאווענט, ער לערנט, ער פארברענגט, ער טוט תורה און מצוות, ער איז פארנומען מיט שופר, ער איז פארנומען מיט תשובה, ער איז פארנומען מיט תענית, ער איז פארנומען מיט שמחה, ער איז פארנומען מיט מצוות, מיט לולב, מיט סוכה, מיט אלע עניינים פון שמחה, פון שמחת תורה, ער שטייט ארומגערינגלט צווישן אידן, ארומגערינגלט אין תורה און מצוות, ער איז אין ד' אמות פון תורה און ד' אמות פון קדושה. בשעת עס גייט אריבער שמחת תורה, און מען פאלט אריין אין די יאר ווי מען זאגט דאס, הייבט זיך אן א זמן פון דער זמן פון יא ווי דער לשון הידוע ויעקב הלך לדרכו א איד דארף גיין לדרכו זיין אייגענע וועג יעדער איינער האט זיך זיין שטוב זיין פרנסה זיין עניינים זיין עבודת השם איש תחת גפנו איש תחת תאנתו און מען גייט זיך פונאנדער יעדער איינער גייט צו גייט זיך צו זיין שטוב זיין עניין זיין ארבעט אין חיי היום יום איז דעמאלט ווערט די שוועריקייט נו ווי קען איך ביישטיין די נסיונות? ס'איז דא א יצר הרע, ס'איז פאראן העלמות והסתרים, ס'איז פאראן שטערונגען, און וואס דארף מען זיין מער ווי דאס אליין וואס מ'איז דאס די מצב וואס עס גייט וואס טוט זיך אין דער וועלט, וואס טוט זיך אין ארץ ישראל, רחמנא ליצלן, די מצב מ'שטייט איצטער אין א חשך כפול ומכופל, אין א ביטערע מעמד ומצב, רחמנא ליצלן, די מצב וואס מ'שטייט, די הסתרת הפנים. איז דא קען דאך א מענטש אריינפאלן אין א מרה שחורה, און א מענטש קען טראכטן ווי וועל איך האבן דעם כח צו קענען זיך מתגבר זיין איבער די אלע זאכן וואס שטערן מיר, איז די ערשטע התבוננות וואס דאס דארף א איד וויסן זיין איז בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, בשעת א איד איז זיך מתבונן אז דער אייבישטער באשאפט די וועלט בכל רגע ורגע יש מאין ואפס המוחלט, אז די גאנצע באשאפונג איז מער נישט ווי דער כח אלוקי און דער דבר הוי', ס'איז נישטא קיין שום מציאות חוץ פון אייבערשטן, איז במילא קען דאך נישט זיין אז ס'זאל זיין א זאך וואס זאל באמת שטערן א אידן צו דינען דעם אייבערשטן. קען דאך נישט זיין אז ס'זאל זיין א אמת'ער בלבול אין עבודת השם. איי, ס'איז דא א מצב פון שוועריגקייטן און בלבולים און מ'זעט טאקע א ביטערע מעמד ומצב אין גלות פון דער וועלט, איז ווייסט א איד אז דאס איז מער נישט ווי א נסיון. און דער ניסיון איז אז דער איד שטעלט דער אייבישטער שטעלט א אידן מיט א ניסיון איז דער ניסיון איז נישט חס ושלום צו אונז אראפווארפן צו אונז אפשוואכן נאר פארקערט ווי חסידות טייטש כי מנסה מלשון אויפהייבן כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת אז דורך די ניסיונות און דורך די שוועריקייטן א איד שטייט שטארק און ער און ער איז זיך מתבונן און ער פארטיפט זיך און ער דערהערט און איז זיך מתעמק אין דעם אמת אין דעם אמת האמיתי פון אין עוד מלבדו און דער עצם התבוננות אט דאס מאכט איבער אז דער אייבישטער נעמט אוועק אט דעם ניסיון און באור פניך יהלכון ס'ווערט ליכטיג און ער באווייזט אונז דעם אמת דעם אמת הוי' לעולם און ווי דער אלטער רבי איז דאס מבאר באריכות אין תניא אין כמה אתר אין תניא ספעציעל אין איגרת הקודש סימן יוד אלף וואס דארטן רעדט דער בעל דער אלטער רבי בנוגע ענינים פון יסורים רחמנא ליצלן בשעת ס'איז פאראן ענינים פון בלבולים אין בני חיי ומזוני רוויחא און דער אלטער רבי איז מסביר אז בשעת א איד טראכט זיך אריין אין די אמונה הנאמנה והטהורה אין יחודו ואחדותו יתברך ויתעלה איז זיך מתבונן אין די אמונה אז דער אייבישטער געפינט זיך בכל רגע ורגע אין יעדער פרט אין יעדער ענין פון וועלט, איז במילא איז נישט שייך אז ביי אים זאל זיין עניינים פון דאגות, עניינים פון טירדות, עניינים המבלבלים, ווייל ער ווייסט אז דער אייבישטער איז כולו טוב, ומאיתו לא יצא הרעות רחמנא ליצלן, און ביי דעם אייבישטן איז דאס אלץ עניינים פון טוב און דאס דארף מער נישט נתגלה ווערן בטוב הנראה והנגלה, און בשעת ער שטייט שטארק אין אט א די אמונה א אמונה אמיתית ביוצר בראשית און זיך מתבונן אז די התהוות איז בכל רגע ורגע איז במילא עוז וחדוה במקומו הגם ס'איז אים שווער מאנט ער ביי זיך ארויס כוחות פון שטיין אין א תנועה פון שמחה ווי דער אלטער רבי פירט אויס דארט אין פרק י א אין אגרת הקודש אין סוף אז דורך דעם וואס א איד ארבעט אויף זיך אויף די אמונה איז דעמאלט איז טאקע דער אייבישטער אויכעט איז מגלה אזוי ווי דער איד האט אראפגענומען ביי זיך אין זיין עבודה זיינע שוועריקייטן העלמות והסתרים, און ער איז געשטאנען שטארק אין זיין אמונה, וועט דער אייבערשטער טון מידה כנגד מידה, אז ער וועט אוועקנעמען די העלמות והסתרים, און ער וועט מגלה זיין דעם אור פני מלך חיים, און אמת טאקע דער, עס וועט נתגלה ווערן דער טוב העליון, וועט אראפקומען אין טוב הנראה והנגלה בעיני בשר ממש. וואס דאס איז די התבוננות אינעם ערשטן פירוש, אין דעם פירוש פון בראשית ברא אלוקים, מיטן עומק פון תורת הבעל שם טוב. און דא קומט מען צו צו דעם צווייטן פירוש אז דער טייטש פון ברא איז מלשון גילוי און אויף דעם האט דער בעל שם טוב געזאגט יא כאמור אין דעם סיפור פון דעם אלטן רעבן מיט ר' יקותיאל וואס דער צמח צדק האט מסביר געווען אז די התבוננות איז געווען אין דעם תורת הבעל שם טוב אויף דעם עניין פון בראשית ברא אלוקים ברא מלשון גילוי וואס איז דא דער עומק פון תורת הבעל שם טוב און דא גייט מען שוין נאך א טריט נישט נאר אין דעם ענין פון באשאפונג פון דער וועלט, אז די התהוות איז בכל רגע ורגע פון דעם אייבערשטן, נאר דא איז דא א התבוננות מיוחדת אין דעם ענין פון שם אלוקים. כידוע אז שם אלוקים איז דאס מלשון צמצום, אלוקים בגימטריא טבע, דאס הייסט אז שם אלוקים דאס איז דער דאס איז כמובן ס'איז א שם קודש דאס איז דעם אייבערשטנס נאמען אבער דאס איז דער נאמען פון דעם אייבערשטן וואס איז פארשטעלט אין מידת הדין ווי רש"י זאגט ער שוין צו א בן חמש למקרא גלייך אין אנהייב חומש אז עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין שם אלוקים איז א נאמען פארבונדן מיט דין מיט גבורה מיט צמצום מיט העלם והסתר דאס הייסט ווי חסידות ווי ס'מבואר באריכות אין חסידות אז די צוויי שמות וואס דאס איז די צוויי כללות'דיגע שמות שם הוויה י ק ו ק און שם אלוקים איז שם י ק ו ק שם הוויה איז דער נאמען פון מידת החסד און מידת הרחמים און שם אלוקים איז דער נאמען פון מידת הדין און מידת הגבורה מידת הצמצום און אויף דעם ברענגט מען דעם פסוק אין תהילים קאפיטל פ ד כי שמש ומגן הוויה אלוקים אז מ'איז מדמה יא, מען פארגלייכט דער ענין פון די צוויי שמות הוויה ואלוקים צו דער ענין פון א שמש מיט א מגן. בשעת דו גיסט א קוק אין דעם שמש, דער שמש האט אין זיך א פייער, א פלאם, א ליכטיגקייט וואס איז בכל התוקף, און די מענטשן קענען דאס נישט פארטראגן, ווי די גמרא זאגט אין עבודה זרה, אז לעתיד לבוא, דער אייבערשטער נעמט ארויס חמה מנרתיקה, קען מען דאס נישט פארטראגן. א רשעים נידונים בו די אלע עניינים וואס שטייט אין מאמרי חזל בנוגע סוכות וכיוצא בזה דער שמש די ליכט פון די זון איז אזא שטורעמדיגער פייער אז די וועלט קען דאס נישט פארטראגן און אויב ס'וועט לייכטן אביסל מער וויפיל די שמש לייכט איצטער די וועלט אינגאנצן פארברענט ווערן קען עס נישט פארטראגן דערפאר איז דא א נרתיק א מגן וואס דער מגן איז א נאטורליכע זאך וואס שטייט אין דעם שמש גופא וואס האלט אפ דעם שמש אז דער שמש זאל זיך נישט מתפשט ווערן מער וויפיל ער דארף זיך מתפשט זיין כדי אז די נבראים זאל עס קענען סובל זיין קענען מקבל זיין און קענען לעבן דערמיט על דרך זה דאס איז די צוויי שמות יוד קיי וואו קיי און שם אלוקים ווי אז דער אייבישטער איז אין סוף און ער איז בלי גבול און ער איז יוד קיי וואו קיי היה הווה ויהיה כאחד למעלה מן הזמן ולמעלה מן המקום וואס דאס איז דער אור אין סוף ברוך הוא און ער איז דער אמת'ער באשעפער ער איז דער אמת'ער וואס באשאפט די וועלט ווי מיר האבן גערעדט פריער הוא לבדו דאס איז שם הוויה ער איז דער אמת'ער באשעפער פון די גאנצע עולמות ווי שטייט אין תהילים וואס מ'זאגט ביים דאווענען יעדן טאג יהללו את שם הוויה כי הוא צוה ונבראו שם הוויה איז דער וואס הייסט אז זאל ווערן א וועלט און פון דעם ווערט א וועלט אבער אויב ס'וואלט געווען די באשאפונג נאר פון שם הוויה אן דעם שם אלוקים, דעמאלט וואלט די וועלט געווען אין אזא מין אופן אז געטליכקייט לייכט און שיינט באופן כל כך אזוי אפן אזוי ליכטיג אז די וועלט וואלט געווען בטל במציאות און די וועלט וואלט געשטאנען אין אזא ביטול אזא איבערגעגעבנקייט אזא פארלארנקייט אין געטליכקייט אז וועלט וואלט נישט געהאט די אייגענע מציאות בכלל. און דער אייבישטער בחסדו הגדול האט דאך געוואלט אז א איד זאל טון זיין עבודה בבחירתו החופשית, אז א איד זאל טון זיין עבודה בכח עצמו, זאל זיין די גאנצע מעלת העבודה וואס דער אייבישטער האט געוואלט אז א איד זאל דינען דעם אייבישטן, ער זאל קלייבן, דורך זיין בחירה, ער זאל אויסקלייבן אינעם אייבישטן און ער זאל זיך איבערגעבן צו דעם אייבישטן, און ממילא וועט עס זיין זיין אייגענע עבודה און דערפאר וועט ער באקומען דעם שכר הגדול, ווי ס'איז מבואר באריכות אין ספרים הקדושים דעם גאנצן ענין, און דערפאר איז פאראן דער ענין פון מידת הדין והצמצום. אבער אמאל קען זיין, דווקא צוליב דעם גרויסן העלם והסתר פון שם אלוקים, דער אלוקים בגימטריא טבע איז די התלבשות און די לבושים פון שם אלוקים, דא אזוי פיל העלמות והסתרים ווערט רחמנא ליצלן אזא מין מעמד ומצב ביז אז ס'ווערט דינים קשים רחמנא ליצלן, ביז אז מ'זעהט, קוקט אויף די וועלט, רחמנא ליצלן קען מען פארגעסן און נישט זעהן דעם יש בעל הבית לבירה זו, בפרט בשעת ס'פאסירט אזעלכע עניינים, עניינים פון חשך כפול ומכופל, וואס דאס איז מצד דעם ריבוי הלבושים און די ריבוי העלמות והסתרים פון שם אלוקים, ווערט אזוי באהאלטן, אזוי פארשטעלט, ביז אז מ' חס ושלום ווערט ביי א מענטשן ער זעט נישט די געטליכקייט דא ווי עס קען ווערן די שאלה הידועה ווי ער זאגט אין פסוק היש הוויה אלוקינו בקרבנו אם אין צו זעט געטליכקייט אין די וועלט ווערט ביי אים א ספק און דאס איז דער ענין פון גלות השכינה איז אויף דעם זאגט מען בראשית וואס איז די עבודה פון א אידן שטייענדיק אין שבת בראשית ברא די עבודה דארף זיין אויף מגלה זיין ברא מלשון גילוי אלוקים מגלה זיין אין פנימיות הכוונה פון שם אלוקים נישט אז מ'דארף מבטל זיין שם אלוקים נאר מ'דארף מגלה זיין אין פנימיות אז דאס גופא פארוואס דער אייבישטער האט צוגעלאזט דער עניין פון שם אלוקים איז דאס מער נישט כדי אז דורך דעם זאל מען צוקומען צו א סך א טיפערע דערהער אין שם הוויה הוויה הוא האלוקים, און דאס איז וואס אידן האבן געשריגן אין יום הכיפורים זיבן מאל. אין די פסוקי היחוד וואס מ'האט געזאגט אין נעילה, הוויה הוא האלוקים, הוויה הוא האלוקים זיבן מאל, אז א איד דערהערט אין די אלוקים און אין דעם העלם והסתר, אין די לבושי הטבע, און אפילו אין די עניינים וואס רחמנא ליצלן זעען אויס אינגאנצן הפכי, דערהערט ער די פנימיות און ער דערהערט די כוונה, אז די גאנצע כוונה פון דעם העלם והסתר איז מער נישט כדי זאל זיין דער בן יחפש אב, ווי מ'האט גערעדט אין חודש תשרי באריכות, אז דאס וואס דער אייבישטער באהאלט זיך רחמנא ליצלן, איז מער נישט כדי א איד זאל דאס מגלה זיין, א איד זאל מגלה זיין די פנימיות הכוונה, ער זאל זען אין טבע דעם ענין פון דעם למעלה מהטבע, און בשעת א איד איז זיך מתבונן אין דעם, און ער דערהערט עס דורך דעם שמים וארץ, ער קוקט זיך צו אין שמים וארץ, און ער זעט, יא, דורך די התבוננות דערהערט ער, אז די גאנצע מציאות פון שם אלוקים איז בעצם,

פון חסדו הגדול פון דעם אייבערשטן וואס ווערט נתגלה דווקא דורך די העלמות והסתרים און אט דא קומט מען צו צו דעם דריטן ענין וואס דאס איז דער דריטער פירוש פון בעל שם טוב ווי דער רבי ריי"צ האט אמאל געזאגט אין א מאמר אין תרצ"ט ווען מען טראכט זיך אריין ווען איז דאס געזאגט געווארן כאפט א ציטער תרצ"ט איז געווען די יאר וואס האט אויסגעבראכן די וועלט מלחמה איז בראשית צ"ט איז פאראן א פתגם וואס דער רבי ריי"צ ברענגט אין יענעם מאמר בשם הבעל שם טוב אז ער האט געטייטשט אז ברא איז מלשון געזונט און בראשית ברא אלוקים אז מ'דארף מאכן געזונט דעם טבע דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אז ווי מיר האבן גערעדט פריער ס'איז דא דער ענין וואס דער אייבישטער באשאפט די וועלט בכל רגע ורגע יש מאין, דערנאך איז דא דער אופן פון דעם באשאפונג, וואס דאס איז דורך די לבושי הטבע, די לבושים המעלימים בשם אלוקים, און אויף דעם דארף א איד זיך מתבונן זיין, דערהערן דעם אמת אז הוויה הוא האלוקים, אז אין דעם טבע געפינט זיך די למעלה מהטבע. אבער ווי מיר האבן גערעדט פריער, אמאל איז דער מצב אז מצד אזויפיל לבושים המעלימים ווערט רחמנא ליצלן א ענין פון מחלה, פון קרענק,

יע וואס א מענטש ווערט פארלארן דא, און ער פרעגט וואו איז דא דער אייבערשטער אין דעם גאנצן ענין, היש הוי' אלוקינו בקרבנו אם אין, דאס איז דער ווארט אז ס'איז געווארן רחמנא ליצלן א שבירה אין טבע, א ענין פון מחלה ברעכן דער ענין פון טבע, א ענין פון חולי, און אויף דעם זאגט מען בראשית ברא אלוקים, ראשית בשביל התורה ובשביל ישראל, די גאנצע התהוות פון עולם וואס האט דער אייבערשטער באשאפן מער נישט ווי פאר אידן און פאר תורה, און א איד דארף מגלה זיין ברא אלוקים, א איד דארף מאכן געזונט, דער כח וואס א איד האט, דורך דעם וואס ער שטייט שטארק אין זיין אמונה, דורך דעם וואס ער שטייט שטארק אין זיין בטחון, און דורך דעם וואס ער איז זיך מתבונן אין דעם ענין גופא, און דורך דעם וואס ער דינט דעם אייבערשטן און ער שטייט שטארק און ער ווייסט דעם אמת אז הוי' אלוקים, איז דעמאלט איז ברא ער מאכט געזונט דעם טבע, ער מאכט געזונט דעם אלוקים בגימטריא הטבע, און ער איז מגלה נאכאמאל דעם אמת האמיתי, דעם אמת הוויה לעולם, דעם גילוי פון שם הוויה, דעם למעלה מהטבע, אין טבע זען דעם אייבערשטן ווי ער שיינט אין דער וועלט. איך האב זוכה געווען זיין ביים רבי'ן ביי א פארברענגען אין שבת בראשית. דאס איז געווען דער יאר תשמ"ט. און דער רבי האט דעמאלט גערעדט, זייער אן אינטערעסאנטע שיחה. און ער האט געפרעגט לכאורה מען זאגט אז ווי מען שטעלט זיך אוועק שבת בראשית אזוי גייט א גאנצע א גאנצע יאר יא דאס הייסט אז פון שבת בראשית נעמט מען כוחות אויף א גאנצע יאר אבער אליין פרשת בראשית איז דאך נישט נאר דער ערשטער פסוק פרשת בראשית איז דאך ריבוי ענינים ריבוי סיפורים און צווישן זיי איז גראדע דא סיפורים וואס זענען גראדע נישט קיין סיפורים וואס מאכן געשמאק אויפן הארצן דער גאנצער סיפור מיט קיין און הבל רחמנא ליצלן יא וואס איז דארטן פארגעקומען, ווי קין האט געהארגעט הבל, קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה, דער סיפור פון חטא עץ הדעת וואס עד היום הזה איז דער גאנצער ענין פון מיתה בעולם און דער גאנצער חשך פון טוב ורע, דער גאנצער חשך אין וועלט נעמט זיך פון אט א דעם חטא. און דאס זאגט מען ווי מען שטעלט זיך שבת בראשית אזוי גייט א גאנצע יאר. וואו איז טאקע די הסברה? אויף דעם האט דער רבי דעמאלט געזאגט אז בעצם נאך פאר די שאלה אויף שבת בראשית, די שאלה איז אין פרשת בראשית גופא. אט א די שאלה קען מען בעצם פרעגן, בשעת דו קוקסט אין די סדרה. אין די סדרה זאגט וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. דער אייבערשטער קוקט זיך צו אויף די וועלט, און תורת אמת, תורת חיים, דער אייבערשטער אליין זאגט וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. און אין די זעלבע סדרה וואס דארטן שטייט אט א דער פסוק, גלייך נאך דערויף בהמשך לזה שטייט א מעשה מיט קין והבל, א מעשה מיט אדם וחוה, א מעשה מיטן חטא עץ הדעת, מיט נחש הקדמוני. וואו איז דא דער כי טוב מאוד. און זאגן אז דער וירא אלוקים איז געווען פאר די ענינים, פאר די אלע חטאים. און שפעטער האט זיך עס געביטן, זייער שווער צו אננעמען אזוי. אין תורה קוקט אויס אז דאס איז א ענין אמיתי אליבא דאמת. אז דער וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, דאס איז א ענין אמיתי, אויך נאך דעם וואס מ'וועט ממשיך זיין ווייטער און מ'וועט ליינען וועגן סיפורים וואס די תורה דערציילט, ביטערע מעשות. ווי איז טאקע די הסברה? און דעמאלט האט דער רבי געברענגט אט די מאמר חזל וואס די גמרא זאגט וואס שטייט אין מדרש בנוגע רבי מאיר, עס שטייט דאך אין מדרש אז רבי מאיר האט געזאגט ביי דעם ספר ספר תורה פון רבי מאיר רבי מאיר איז געווען א סופר רבי מאיר פון די תנאים און ער האט געשריבן ספר תורה'ס און בתורתו של רבי מאיר איז געשטאנען וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד איז געשטאנען טוב מות על דרך זה איז דא נאך כמה שינוים בתורתו של רבי מאיר נאך א שינוי אין היינטיגע סדרה ויעש כתנות עור אז אדם הראשון און חווה נאך חטא עץ הדעת האבן געמאכט כתנות עור ספר תורה שטייט עור מיט א עין פעל בתורתו של רבי מאיר שטייט אור מיט אן אלף וואס די ביידע שינויים זענען הא בהא תליא דאס הייסט רבי מאיר וואס רבי מאיר איז געווען פון די נשמות הגבוהות וואס ביי אים איז געווען געלייכט כשמו כן הוא מאיר די גמרא זאגט מאיר עיני חכמים ביי אים האט געלייכט די פנימיות ביי אים האט געלייכט דער אמת אין תורה אין דעם גרעסטע טיפקייט גרעסטע עומק עד כדי כך ווי די גמרא זאגט לא ירדו חכמים לסוף דעתו מצד דעם גודל עומק האור וואס איז ביי אים געווען איז ביי רבי מאיר האט געלויכטן די פנימיות הענינים און ער האט געזען ווי אזוי דער טוב מאוד טוב מות דאס הייסט אז דווקא אין די ענינים וואס דאס איז דער גרעסטער חשך ענינים פון מות און מלאך המות און יצר הרע ענינים פון לעומת זה און דווקא אין דעם דורך דעם וואס א איד שטייט שטארק און ער מאכט דאס איבער און ער טוט זיין עבודה אין עבודת התשובה איז ער מהפך חשוכא לנהורא מרירו למיתקא איז ווערט פון דעם ווערט פון דעם טוב מות דווקא דארטן שטייט דער טוב מאוד אין די ענינים פון העלמות והסתרים קומט ארויס די גרעסטע טיפסטע ליכטיגקייט די גרעסטע טיפסטע רייכקייט און אין געטליכקייט און על דרך זה פון דעם עור מיט א עיין מאכט מען איבער און ס'ווערט אן אור מיט אן א', וואס דאס איז די גאנצע עבודה וואס א איד טוט אויף די וועלט, וואס אויף דעם איז די נשמה געקומען למטה, נתלבש געווארן א גוף ונפש הבהמית, וואס דאס איז כתנות עור מיט א ע', ס'איז מבואר אין חסידות, אז דאס איז די לבושים המעלימים פונעם חומריות הגוף ונפש הבהמית, און אויף דעם דארף זיין דער ענין העבודה, חסידות טייטשט עבודה מלשון עורות עבודים, איבערארבעטן די פעל, איבערארבעטן דעם חומר פון דעם גוף ונפש הבהמית, און מאכן פון זיך א כלי צו געטליכקייט, און דווקא דורך אט א די עבודה, און דאס איז די סדרה פון שבת בראשית וואס דער רבי האט דעמאלט ארומגערעדט, אז עס קומט צו גיין שבת בראשית, איז לערנט מען א גאנצע סדרה, און אין די סדרה לערנט מען טאקע אז ס'איז געווען א קין מיט א הבל, און ס'איז געווען א חטא עץ הדעת, און ס'איז געווען א נחש הקדמוני, אבער פונדעסטוועגן זאלסטו וויסן זיין, אז נישט נאר אז דאס איז נישט געמאכט געווארן כדי צו מאכן ווייניגער חס ושלום אדרבה אט דאך אט דער גאנצער העלם והסתר און די גאנצע ירידה איז ירידה זו לצורך עליה וואס א איד שטייט שטארק באמונתו ובביטחונו און ער דערהערט דעם הוויה הוא אלוקים אין טבע ער איז מגלה ברא מלשון גילוי אין אלוקים איז ער מגלה דעם פנימיות אז די גאנצע כוונה פון דעם העלם והסתר איז צו קומען צו א העכערע דרגה אין שם הוויה, איז אטא דעמאלט מאכט ער געזונט דעם טבע, און אטא דעמאלט זעט מען בגלוי בעיני בשר, טאקע בגשמיות למטה מעשרה טפחים דעם הוויה הוא אלוקים, און דעמאלט ווערט מתהפך די אלע עניינים פון חשך לאור, און דעמאלט איז יאר הוויה פניו איתנו סלה מען זאל זען טאקע בעיני בשר, שטייענדיג אין אטא די טעג וואס מען איז ערשט ארויסגעגאנגען פון שמחת תורה, וואס די יאר איז געווען א איפן אז מען האט געזען רחמנא ליצלן שמחת תורה א ענין פון הסתרת הפנים זאל נתהפך ווערן דווקא שמחת תורה דאס איז דער גרעסטער טאג וואס דארטן איז דער ישראל ומלכא בלחודוהי דער אייבערשטער מיט איידן שטייט מיט אן איפן פון בלחודוהי זאל דער ענין נתגלה ווערן בעיני בשר אין די לעצטע טעג פון חודש תשרי אריינגייענדיג אין שבת בראשית און מען זאל טאקע זען ווי ס'זאל מקויים ווערן, ווי שטייט אין אנהייב פון די סדרה ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ווי דער מדרש זאגט זה רוחו של משיח, אז מען זאל זען אט אט דעם רוחו של משיח וואס דאס איז אריינגעשטעלט געווארן נאך פאר בריאת העולם אין כוונת הבריאה, אז דער גאנצער תכלית פון די גאנצע בריאה פון בראשית ברא אלוקים איז צו קומען צו דעם רוחו של משיח, איז שוין צייט, כבר בא מועד, און אידן שרייען שוין עד מתי, און מען קען שוין נישט פארטראגן אט אט דעם חשך, זאל נתגלה ווערן, דער פנימיות פון דעם הוויה אלוקים והיה השם לך לך לאור עולם אין די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו.